שלום וברכה צו רגל אחת אויף קול מבשר. ווען מען קוקט אויף אונזערע וועלט אויפן כדור הארץ פון ספעיס, אויבן זייער הויעך דעם חלל, איז די זעהט מען פאר זיך בעיקר א בלויע באלי, א בלויע צבע. פארוואס בלוי? ווייל רובם רובם, רוב רובו פון די וועלט פונעם כדור הארץ באשטייט פון וואסער. ס'איז דא אויכעט וועלדער, ס'איז דא ביימער, פארשטייט זיך אז ס'איז דא שטעט און מענטשן, נו, די מבחר הבריאה, די מענטש. אבער פיזיש גערעדט, איז די גרעסטע חלק פונעם כדור הארץ איז באדעקט מיט וואסער, מיט שיינע בלויע וואסער, שיינע בלויע קאליר. אגב, ס'איז אנגענומען, ניין ס'איז א פאקט, אז די קאליר בלוי בארואיגט, אבער אויכעט די קאליר גרין. די צוויי קאלערס זענען די מערסטע בארואיגענדע קאלירן, און עס איז א מין סארט סגולה, כ'מיין ס'איז מער ווי א סגולה, ס'איז א פאקט, ס'האט אזא השפעה פון שלווה אויפן מח, איז זיי זאגן אלע אז ווען א מענטש וויל זיך בארואיגן, ער וויל זיצן, כ'ווייס מעדיטעיטן, זיך בארואיגן, איז כדאי צו קוקן אדער אויפן בלויען הימל, אויב מעגליך, און אויב נישט כאטש אויף גרין. ביימער, גראז און אזוי ווייטער. רוב, צוריק צו די כדור הארץ און צוריק צו די וועלט'ס וואסער, רוב פונעם וואסער פון די וועלט זיצן אין אושענס, אקעאנען. וואס די חילוק צווישן א אושען און לאמיר זאגן א ים, א לעיק, אקעי די חילוק צווישן א טייך און א און אנדערע סארטן פון וואסער פארזאמלונגען איז פשוט, א טייך איז געווענליך שמאל און לאנג, און ס'לויפט, די וואסער לויפט. מה שאין כן אין א לעיק, אן אזערע, א אנדערע וואסער פארזאמלונג, זיצט די וואסער פארמאכט אין איין פלאץ. סאו ס'באוועגט זיך, ס'איז דא כוואליעס ווייל די וואסער לויפט אהין און צוריק, אבער ס'איז נישט ס'לויפט פון איין ריכטונג צו די אנדערע ריכטונג. סאו וואס איז אבער די חילוק צווישן א סתם א וואסער פארזאמלונג און די אוישען? לאמיר זאגן וואס איז די חילוק צווישן א געווענטליכע לעיק, ס'קען אפילו זיין גאר א גרויסע לעיק, און די אטלאנטישע אדער די פאציפישע, די אטלענטיק אדער די פאסיפיק אושענס, וואס געפינען זיך ביי די צוויי זייטן פון די פאראייניגטע שטאטן. די עיקר די עיקר אייגנשאפטן וואס פון וואס אן אושען באשטייט איז קודם די גרויס, אן אושען איז ריזיג ריזיג גרויס, ס'איז אויכעט זייער טיף, די וואסער איז דארט געווענטליך געזאלצן, מה שאין כן רוב לעיקס, רוב אנדערע וואסער פארזאמלונגען, גרעסערע און קלענערע, זענען פרישע וואסער, מ' נישט אייביג קען מען זיי טרינקן, ווייל דארטן קענען זיך געפינען זאכן וואס זענען שעדליך פארן מענטש, אבער על כל פנים געזאלצן איז עס נישט. און נאך א וויכטיגע פאקטאר וואס וואס זענען דא אין אושענס און אסאך ווייניגער אין אנדערע וואסער פארזאמלונגען און לעיקס, איז זיי שפילן א ריזן ראלע אין די קלימאט פון די וועלט. די אושען האט, דאס איז, ס'האט מיט קלייניקייטן מיט אסאך גרעסערע זאכן, ס'איז די די ריכטונג אפילו וויאזוי די וואסער לויפט, רוב אושענס האבן רוב תקופה פון יאר לויפן זיי אין איין ריכטונג, אדער פון לאמיר זאגן פון מזרח צו מערב, צו פון צפון צו דרום, ס'איז אויכעט דא די וועג וויאזוי די וואסער לויפט אונטער די וואסער, העכער די וואסער, דא זייער אסאך זאכן, קלענערע זאכן און גרעסערע זאכן, אבער די אונטערשטע שורה איז אז אן אושען שפילט א ריזיגע ריזיגע ראלע אין די וועלט'ס קלימאט. אין אמעריקע איז גרינג ארויסצוווייזן די חילוק, ווייל פון איין זייט אמעריקע איז פול מיט לעיקס, דא זייער אסאך וואסער אין די אין רוב פון די פאראייניגטע שטאטן, און פון די אנדערע זייט האט די פאראייניגטע שטאטן גרעניצט זיך מיט צוויי ריזיגע אושענס, מיט די פאסיפיק אושען ביי די זייט פון קאליפארניע, און די אטלענטיק אושען ביי די זייט פון ניו יארק. ארץ ישראל איז אביסל שווערער, קודם איז דא ווייניג וואסער, די איינציגסטע עכטע בעל-הבית'ישע גרויסע לעיק אין ארץ ישראל איז די כנרת לעבן טבריה, און אפילו די מיטלענדישע ים וואס איז בעצם א ריזיגע וואסער מיט וואס ארץ ישראל גרעניצט זיך איז פארט נישט קיין אושען. די איינציגסטע פלאץ קען מען זאגן וואו ארץ ישראל האט א שייכות מיט אפשר א שייכות מיט אן אושען איז גאנץ גאנץ אראפ אין דרום ביי אילת און די אומגעגנט, וואו ארץ ישראל גרעניצט זיך מיט מיטן רויטן ים, די ים סוף, וואס דאס גיסט זיך אריין אינעם אינדיען אושען. בכל אופן, זענען אויף די וועלט דא בערך פינף אושענס, ס'איז דא וואס ווילן צולייגן א זעקסטע, אבער ברייט גערעדט זענען דא פינף אושענס, ס'איז דא די פאסיפיק וואס דאס איז די גרעסטע, ס'דא די אטלענטיק, די אטלאנטישע אקעאן, ס'דא די אינדיען אושען, די סאדערן אושען, אויף אידיש וואלט מען געזאגט די דרום אקעאן, און די ארקטיק, די ארקטישער אקעאן. סאו, זענען צוטיילט אין פינף. און די אמת איז אבער אז ס'איז, די אלע פינף זענען איין ריזיגע ים. עס איז נישט דא קיין אמת'דיגע גרעניצן, עס איז דא פאלשע, סינטעטישע גרעניצן וואס די מענטשהייט האט ארויפגעלייגט אז דא ענדיגט זיך די אטלאנטישער אקעאן און דא הייבט זיך אן די פאציפישער אקעאן, אבער עס איז נישט ווי לענדער, אז עס איז נישט אזוי ווי לאמיר זאגן די פאראייניגטע שטאטן ענדיגט זיך דא, דאס הייסט דא ענדיגט זיך זאמד און דא הייבט זיך אן ים, אין די אושענס אליין איז נישטא קיין גרעניצן, עס איז דא גרעניצן וואס אונז האמיר אפגעמאכט. אבער אליבא דאמת זענען די אלע פינף אושענס איין ריזיגער ריזיגער ים. זענען דא סיבות פארוואס ס'איז אזוי? קודם דארף מען געדענקן אז אמאל, מיט דורות צוריק, האט די מענטשהייט נישט געוואוסט אז די וואסערן זענען איין גרויסע וואסער. מ'האט באמת געמיינט אז זענען צוטיילט און מ'האט זיי געגעבן באזונדערע נעמען. אבער אפילו היינט קען מען זאגן אז די אושענס, די ריזיגע אושען פון כדור הארץ איז צוטיילט אין אפטיילונגען, מיט אנדערע נעמען, זיי זענען באמת אנדערע אפטיילונגען, דאס הייסט די קלימאט, ס'איז דא א ריזיגע חילוק אין די קלימאט, אין די וויאזוי די אושען פירט זיך אויף דא, און וויאזוי ס'פירט זיך אויף דא, אזוי אויך וואסערע סארט לעבן, וואסערע סארט בריאים, וואסערע באשעפענישן געפינען זיך אין די חלק פונעם ריזיגן אלוועלטליכן ים, קעגן איבער וואס ס'טוט זיך אין די אנדערע, סאו די נעמען, הגם זענען געגעבן געווארן לכתחילה, לאו דווקא מיט די הבנה אז בעצם כאפט מען דא אן דעם זעלבן ים פון אנדערע זייטן, אבער ס'איז נאך אלץ געבליבן ס'איז דא פראקטישע און גאנץ לאגישע סיבות פארוואס מען זאל זיי צוטיילן אין עקסטערע אושענס. למעשה בפועל איז עס איין ריזיגע וואסער וואס דעקט צו, וואס פארנעמט, איין און זיבעציק פראצענט, פונעם שטח פון די וועלט. איז דער ים הגדול, כ'מיין ס'איז קומט זיך אים דעם טיטל, יא, די אלע פינף אושענס צוזאמען דעזערווט דעם טיטל ים הגדול, ער איז א ים אזוי גרויס ווי א ים קען נאר זיין, פארנעמט א שטח פון דרײַ הונדערט און זעכציק מיליאן סקווער קילאמעטער, דאס קומט אויס א קארגע הונדערט נײַן און דרײַסיק מיליאן סקווער מייל. ווי גרויס איז עס? די פאראייניגטע שטאטן גייט אריין אינעם ים הגדול זעקס און דרײַסיק מאל, פאראייניגטע שטאטן וואס איז פון די גרעסטע לענדער אין די וועלט גייט אריין אין דעם ים הגדול זעקס און דרײַסיק מאל. אויב זאל מיר אונז נעמען דעם גאנצן ים הגדול און באדעקן דערמיט דעם גאנצן שטח פון די פאראייניגטע שטאטן, סאו די ים הגדול, יא די פארבאנד, די די די יונייטעד יונייטעד אושענס, United Oceans of Planet Earth, די פאראייניגטע ים הגדול, פארמאגט אין זיך בערך אזוי א געשאצטע א מיליאן, א ביליאן מיט דרײַ הונדערט מיליאן, אדער א מיליארד וויאזוי מען רופט עס אין ארץ ישראל, א ביליאן דרײַ הונדערט מיליאן קיוביק קילאמעטער פון וואסער. א קיוביק איז וואס אונז רופט מיר א סקווער, ס'טייטש ס'איז א קילאמעטער לאנג, א קילאמעטער ברייט און א קילאמעטער הויעך. איז א ביליאן מיט דריי הונדערט מיליאן קיוביק קילאמעטער פון וואסער, אין מייל קומט עס אויס איבער דריי הונדערט און צען מיליאן קיוביק מייל פון וואסער. אויב זאל מיר אונז נעמען די גאנצע וואסער און צודעקן דערמיט די פאראייניגטע שטאטן, וועט די פאראייניגטע שט וועט די גאנצע אמעריקע זיין אין א ים וואס איז טיף הונדערט צוויי און דרײַסיק קילאמעטער, צוויי און אַכציק מייל, ארויף הויעך וועט די וואסער אנקומען. ס'איז א היפש העכער ווי די העכסטע וואלקענעס. ס'איז די העכסטע וואלקענעס נישט איבער אמעריקע נאר די העכסטע וואלקענע, כ'מיין ס'איז דא די, ס'ווענדט זיך אין די קלימאט, למשל פלעצער ווי ס'איז קעלטער זענען די וואלקענעס געווענליך נידריגער. די העכסטע וואלקענעס, ס'הייסט די וואלקענעס קומען אן די העכסטע ביי לענדער העכער טראפישע לענדער. טראפישע לענדער זענען די פלעצער אין די וועלט ווי די קלימאט איז הייס און נאס. ס'איז פייכט די לופט, זייער הומיד, ס'רעגנט און אויך זייער הייס. העכער די לענדער גייען די וואלקענעס די העכסטע וואס קען זיין, און זיי קענען דארטן אנקומען מאקסימום אַכצן קילאמעטער הויך, דאס איז בערך עלף און א פיפטל מייל. אויב זאל מיר אונז נעמען די וואסער פונעם ים הגדול און עס אריבערלייגן העכער די פאראייניגטע שטאטן, וועט עס זיין צוויי און אַכציק מייל הויך אדער הונדערט צוויי און דרײַסיק קילאמעטער הויך. אונז ווייסט מען די די איינע פון די אייגנשאפטן פון וואסער פון די אוקעאנען פון די אושענס איז אז דאס וואסער איז זייער געזאלצן ס'האט ממש זאלץ אין זיך אסאך זאלץ וויפיל אז אויב זאלסטו ארויסנעמען פונעם פון די אושען פונעם ים הגדול די גאנצע זאלץ וואס ער האט אין זיך וועסטו קענען צודעקן די כדור הארץ, די גאנצע וועלט וועט מען קענען צודעקן, די גאנצע וועלט מיינט מען די חלק פון די וועלט וואס באשטייט פון פון שטח, פון ערד, נישט פון פון נישט וואסער, איז וועט מען קענען צודעקן די גאנצע נישט וואסער חלק פונעם כדור הארץ מיט א שיכט פון זאלץ וואס וועט זיין דיק פֿינף הונדערט פיס, ארום הונדערט זעקס און זעכציק מעטער, עס קומט אויס די הויעך פון א פֿערציק שטאקיגע בנין. יעצט איז די וועלט בכלליות האט אסאך וואסער, באשטייט פון אסאך וואסער, ס'דא פלעצער וואו ס'איז נאס, אנגעהויבן פון דעם ים הגדול טאקע וואס איז איין שטיק וואסער, ס'דא פלעצער וואו ס'איז טרוקן, ווי אין די מדבריות, אדער אנטארקטיקע, אנטארקטיקע איז פון די קעלטסטע פלעצער אין די וועלט, אבער ס'איז א מדבר, די פשט פון א מדבר איז נישט אז ס'איז הייס, א מדבר מיינט אז ס'רעגנט דארט נישט, אדער ס'רעגנט זייער ווייניג בעסער געזאגט, כ'ווייס, ס'איז כמעט נישט דא קיין פלעצער אין די וועלט ווי ס'רעגנט קיינמאל נישט. איבעראל רעגן, אבער ס'רעגנט ווייניג, ס'האט א פונקטליכע, מ'האט אפגעמאכט א שטריך, מ'האט אפגעמאכט א גרעניץ, א פונקטליכע הגדרה אז ביז דא הייסט מדבר, פון דא און ווייטער הייסט ווייניגער מדבר, קיצור אז ס'רעגנט ווייניג איז א מדבר. אנטארקטיקע איז, אויב איך געדענק גוט, די טרוקענסטע מדבר וואס ס'איז דא. הגם ס'איז זייער זייער קאלט, ס'איז פארפרוירן אבער ס'רעגנט נישט, רעגנט נישט איז עס א מדבר, בכל אופן איז די וועלט האט אבער כלליות'דיג גערעדט האט די וועלט זייער אסאך וואסער, איז כמעט די גאנצע וואסער, זיבן און נײַנציק פראצענט, איז קאנצענטרירט אין דעם ים הגדול, אין די אושענס, די איבריגע איז צוטיילט צווישן קוואלן און לעיקס און אנדערע אזעלעכע וואסער פארזאמלונגען. איז די אושענס איז א מיסטעריעזע פלאץ. וואס זעהן מיר אונז? אונז שטיי מיר ביי א ים ברעג אדער ווי און מען קוקט אויפן וואסער ווי די כוואליעס גליטשן זיך אזוי, לאמיר אננעמען אז די וועטער איז רואיג, יא די ווינט איז רואיג, געלאסן ער פארפירט נישט ער איז נישט אויפגערעגט, איז די כוואליעס גליטשן זיך אזוי געשמאק און קוק וואס זעהן מיר פאר זיך? דארט א ריזיגע מאסע פון וואסער וואס טאנצט אביסל אונטער, זינגט שירה פארן אייבערשטן, פרובירט צו קומען אריינצוקומען אין די אינעם ישוב, ער וויל איבערקומען די זאמד וואס דער אייבערשטער האט אים אוועק געשטעלט בששת ימי בראשית אבער די עד פה תבוא לאזט אים נישט גיין ווייטער, דאס איז בערך וואס אונז זעהן מיר ווען אונז קוקט מיר אויפן וואסער, אונז ווייס מיר אז אינעווענדיג אינעם בויך פונעם ים, פונעם אושען, איז וואוינען לעבן אסאך באשעפענישן, ס'איז דא פיש און אנדערע ים באשעפענישן וואס לעבן דארט אין א וועלט פונקט ווי אונז אויף דער ערד, אבער ס'גייט סאך מער ווי דעם. רוב רובם פונעם לעבן, און ווען מען רעדט פון לעבן מיינט מען נישט נאר באשעפענישן נאר אויך די מין הצומח איז אויך אריינגערעכנט אין דעם כלל דא ווען מען רעדט פון לעבן, ווייל ס'איז אויך עפעס וואס איז דינאמיש, ס'וואקסט, ס'ווערט געבוירן, ס'שטארבט, ס'איז פרו ורבו, יא פלאנצן פון ביימער און פון גראז און פון בלומען ווערן באשאפן פרישע גראז און ביימער און בלומען, סאו ווען מען רעדט פון לעבן. מיינט מען סיי חיות, באשעפענישן און אויך די מין הצומח, און ווען מען נעמט דאס אלעס אינאיינעם זאגט מען איז די סטאטיסטיקס איז א, נישט אזוי ווייט א סטאטיסטיק ס'איז א אפשאצונג א עסטימעט, ווייל מען ווייסט נישט, מען האט נישט גענוג אינפארמעישן וועגן וואס עס טוט זיך אין די טיפענישן פונעם ים צו קענען זאגן זיכערע זאכן, אבער נײַן און נײַנציק פראצענט פון די וועלט'ס לעבן לעבן מיינט די באשעפענישן, די מין הצומח, און אויך די צוגעהערן וואס זיי דארפן האבן צו לעבן. צוגעהערן קען מיינען ערד, אזוי ווי די ערד פיל טיף אין די ערד פון די וואסערן. עס קען אויך מיינען מינעראלן וואס פעלט זיך אויס פאר די באשעפענישן וואס לעבן דארטן צו קענען אנגיין, זיך אנטוויקלען און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. נײַן און נײַנציק פראצענט פון דעם, פונעם לעבן אין די לעבעדיגע וועלט פונעם כדור הארץ, געפינט זיך אין די אושענס. אלעס וואס אונז זעהן מיר, פון מענטשן ביז מוראשקעס, ביז כל מיני ביימער, כל מיני פרוכט, גרינצייג, בלומען, אלע באשעפענישן, אלעס וואס אונז זעהן מיר און אויך אלעס וואס אונז זעהן מיר נישט, די פיצעלע באשעפענישן, מייקראבס, וואס מען קען נישט זעהן מיטן אויג, אלעס וואס אונז האמיר דא אויף דער ערד איז איין פראצענט. די איבעריגע נײַן און נײַנציק פראצענט געפינען זיך אין די אושענס. און לאמיר דא געדענקן אז רוב פון די רוב פונעם לעבן אין די אושענס ווייטער רוב פון די געוויקסן וואס זענען דארטן דא שוין אפגערעדט רוב פון די פישן און אנדערע ים באשעפענישן וואס דרייען זיך אין די אושענס רוב דערפון קען מען אונז נישט מיר האבן זיי נאך קיינמאל נישט געזען און לויט געוויסע שאצונגען האבן מיר אינגאנצן נײַן פראצענט נײַן פראצענט פון לעבן וואס געפינט זיך אין די וואסערן פון די אושענס האבן מיר אונז שוין באגעגנט. אונז האמער זיי געזעהן, אויסגעפארשט, איין און ניינציג פראצענט פון אושען ספישיס, וויאזוי ס'הייסט, ס'הייסט מין צומח און מין חי פון די אושענס, דארף מען נאך טרעפן, דארף מען נאך געהעריג שטודירן און קלעסיפייען און מסדר זיין. רוב שטח, און שטח מיינט נישט דא שטח אין די ברייט פון רעכטס צו לינקס פלאכע שטח, נאר אויך אין די טיפענישן פארשטייט זיך, רוב חלקים פונעם ים הגדול האט מען נאך נישט אונטערזוכט. אין ריזיגע ריזיגע שטחים פונעם ים הגדול איז דער מענטש נאך קיינמאל נישט געווען. און די אָנגענומענע ציפער איז אז די חלק פונעם וואסער, פון די וואסערן פונעם ים הגדול, וואס זענען שוין געווארן געהעריג עקספלאורד, געהעריג אונטערזוכט, מען קען זאגן, יעצט האט מען שוין דאס שוין דורכגעאקערט, יעצט ווייסט מען וואס דארטן טוט זיך, יעצט ווייסט מען וואסערע באשעפענישן וואוינען דארטן, לעבן דארטן, יעצט ווייסט מען אויך וויאזוי די וואסער זעט אויס, וואו די וואו די וועטער איז אינעם וואסער, אין וועלכע ריכטונג די וואסער לויפט, וואס ס'טוט, וואס ס'טוט זיך דארטן, בערג וואס איז דא אויף דער ערד אונטער פונעם וואסער, יא, אינגאנצן, סא דאס הייסט דורכשטודירט א שטח, א פלאץ אינגאנצן, אינגאנצן ממש מאקסימום פֿינף פראצענט פון די פון די ים הגדול איז שוין געווארן שטודירט, אזוי גרונטליך דורכגעאקערט און שטודירט און פארשטאנען, הכוונה למחצה לשליש ולרביע פארשטאנען, גאנצע פֿינף פ ס'הייסט פֿינף און נײַנציק פראצענט איז נאך א מיסטערי, א חידה סתומה, און דאס מיינט נישט נאר, מען רעדט נישט נאר פון באשעפענישן, פון לעבן, נאר אפילו טויטע זאכן, אוצרות, אוצרות פון אמאליגע צייטן וואלגערן זיך אינעם ים הגדול איבעראל אויף א ריזיגן פארנעם, דאס דארף מען געדענקן, איך רעד שוין נישט פון זאכן וואס האבן זיך אריינגעגליטשט דארטן, וואס זענען אריינגעווארפן געווארן, זענען אריינגעפאלן, נאר ס'שיפן פארן שוין, מענטשן פארן שוין מיט שיפן טויזענטער יארן, און שיפן האבן במשך די דורות געזינקן, אין גרויסן, זענען געזינקן געווארן אין מלחמות, אנדערע האבן געזינקן סתם וועגן זיי האבן נישט געקענט ביישטיין א שטורעם, ס'דא אזויפיל מעשיות וועגן די שיף וואס איז פארכאפט געווארן אין א שטורעם, איז לויט די שאצונגען וואס זענען באזירט אויף לויט וואס מען האט שוין געטראפן, ס'הייסט לויט וואס אונז ווייס מען שוין, וואס האט אלס געזינקן, וואס איז אלס פארשלינגן געווארן אינעם וואסער במשך הדורות, און לויט וואס אונז האמיר שוין געטראפן, איז ווען מען פארגלייכט דאס אלעס, מען נעמט די אלע ציפערן אין חשבון, און מען פארגלייכט עס צו וואס ס'איז דא, קומט אויס אז אין די וואסערן געפינען זיך מער היסטארישע אוצרות, וואס זענען באמת פון גרויס חשיבות, ווערט אסאך געלט, מער ווי אין אלע מוזיעמס פון די גאנצע וועלט אינאיינעם. לפי זה קומט אויס אז די גרעסטע מוזיעם אין די וועלט האט נאך קיינער נישט געזען, קיינער האט עס נישט געזען, און עס געפינט זיך אויף זייער א עקזאטישן פלאץ אונטערן וואסער. לעבן מיני צומח, גראז און ביימער איז דא אין ים סאך מער ווי אויף די יבשה, אבער די זעלבע זאך מיט אלע אנדערע זאכן וואס אונז טרעפן מיר דא אויף דער ערד. אלעס וואס איז דא אויף די יבשה איז דא אינעם ים, און אפט מאל אויף סאך א גרעסערע פארנעם, ווי למשל די לענגסטע קייט פון בערג, יא ס'איז א בארג וואס שלענגלט זיך אריין אין א צווייטן בארג און נאך א בארג, אזוי ווי ס'איז דא א לאנגע לאנגע קייט א בערג שורה, די לענגסטע אויפן כדור הארץ געפינט זיך דווקא אונטערן וואסער. די לענגסטע אזא מאונטען רידזש, אט א א קייט פון בערג, אויף דער ערד, אויף דער יבשה, די לענגסטע אין דער וועלט געפינט זיך אין דרום אמעריקע. יענץ לויפט אויף א לענג פון זיבן טויזנט קילאמעטער, בערך פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט מייל, און ס'שניידט דורך זיבן לענדער, ווענעזועלע, קאלאמביע, עקוואדאר, פערו, באליוויע, טשילע און ארגענטינא. יא, סאו, מ'רעדט פון אזא גרויסע לענג, אז ס, און ס'דא דארטן אזא געמיש, אזא קאלערפול ערעי פון קלימאטן, אז דארטן טרעפט מען כל מיני באשעפענישן פון אלע סארטן, מען רעדט ווען מען ווען מען נעמט דער גאנצער לענג דער גאנצער קייט פון בערג דער גאנצער פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט מייל טרעפט מען זיך דארט מיט א מורא'דיגע פארשידנארטיגע סארטן קלימאטן דאס איז די לענגסטע אויף דער ערד און ס'איז לאנג יא ס'איז סאך לענגער ווי די לענג פון די פאראייניגטע שטאטן די לענג פון די פאראייניגטע פון די פאראייניגטע שטאטן פון פון פון צפון צו דרום נישט פון צפון פון מזרח צו מערב דאס איז דארטן ווי די פאראייניגטע שטאטן איז גרעסער איז בערך א קארגע בערך פֿיר טויזנט פֿיר הונדערט קילאמעטער אביסל מער ווי דעם צוויי טויזנט זיבן הונדערט און פֿופֿציק מייל איז יענע בארג קייט אין דרום אמעריקע אויפן דרום אמעריקאנער קאנטינענט איז זיבן טויזנט קילאמעטער פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט מייל אבער אונטערן וואסער איז דא א אזא קייט פון בערג א מאונטען רעינדזש וואס ציט זיך אויף א לענג פון פֿינף און זעכציק טויזנט קילאמעטער פֿערציק טויזנט דרײַ הונדערט און נײַנציק מייל, ס'איז א פאר מאל אזוי לאנג, צען מאל אזוי לאנג ווי די לענגסטע בארג קייט אויף די יבשה. פונקט ווי די לענגסטע בארג קייט אויף די יבשה שניידט דורך אפאר לענדער, איז אויך די אונטערוואסער בארג קייט לויפט דורך אפאר אושענס, ס'לויפט דורך דעם אטלאנטישן, די אינדיען און די פאסיפיק אושען, און פונקט ווי די בערג דא אויף די יבשה האט אזויפיל אזא פארשידנארטיגע קלימאט מיט באשעפענישן מיט כל מיני זאכן וואס וואקסן דארטן און האט פארשידענע סארטן וועטערס, ממש די זעלבע זאך איז מיט די בארגקייט אונטערן וואסער. דארטן איז דא בערג, הויעכע, נידריגע, כל מיני באשעפענישן וואס דרייען זיך דארטן, וואס האדעווען זיך דארטן, ס'וואקסן דארטן כל מיני אינטערעסאנטע בלומען, גראזן. אפילו ביימער אויכעט, מעין א געוויסע בחינה דערפון, נאר די חילוק איז אז אנדערש ווי די בערג אויף די יבשה וואס אונז ווייסט מען בערך וואס דארטן גייט פאר, האמער וועגן די בערג אונטערן וואסער כמעט נישט קיין השגה. אונז ווייסט מען וועגן יענעם וועגן יענעם קייט פון בערג אונטערן וואסער ווייסט מען אונז ווייניגער ווי די ערד פון די פלאנעטן ווענוס און מארס, אזוי ווייט גייט עס. און מען רעדט נישט סתם פון א פלאץ אונז האמער פשוט נישט באזוכט, וועסט גיין קוקן וועסט דיך טרעפן אזוי ווי אין א מדבר, זעסט א גאנצן צייט פאר הונדערטע הונדערטע מייל זעסטו בערך די זעלבע זאכן, זעסט זאמד, זעסט הימל, און ס'איז דא די פאר סארטן געוויקסן, קליינע ביימעלעך און אנדערע זאכן וואס ס'וואקסן דארטן, און און די סארטן באשעפענישן, איך ווייס, שלענג מיט עקדיסן צו לייבן, איך ווייס וואס, וואס דרייען זיך דארטן. ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דאס. די די די קייט בערג אונטערן וואסער האט א ריזיגע סעלעקשאן, א ריזיגע ספעקטרום פון זייער אסאך סארטן, נישט נאר באשעפענישן נאר אויך פלאנצן. און ווי געזאגט ס'איז דא אסאך פלאנצן, די מין הצומח איז זייער אקטיוו אונטערן וואסער, און לויט שאצונגען איז זיבעציג צו אכציג פראצענט פון די אקסידזשען וואס איז דא אויף די וועלט, וואס אונז אטעמער, יא די לעבנס וויכטיגע סובסטענס וואס אונז דארפמער האבן צו לעבן, זיבעציג אכציג פראצענט פון די אקסידזשען ווערט פראדוצירט דורך די מין צומח אינעם ים, יא די ביימער און בלומען און אנדערע געוויקסן, זיי זענען די עיקר קוואל פון אקסידזשען. מין צומח זאפט איין פארשידענע געזעס וואס איז דא אין די לופט, און ס'פארוואנדלט עס אין אקסידזשען און געבט עס ארויס און דאס אטעם מיר אונז. זיבעציג אכציג פראצענט פון די אקסידזשען אויף דער וועלט קומט פון די געוויקסן וואס געפונען זיך אינעם ים. סאו האמיר די לענגסטע קייט פון בערג אונטער די וואסער, די זעלבע אויך מיט די העכסטע בארג אויף די וועלט געפונט זיך אויך אינעם וואסער. איז יענע בארג וואס געפונט זיך אין האוואי, אין אמעריקא, די אמעריקאנער שטאט האוואי וואס זיצט אינמיטן פונעם פאסיפיק אושען, אפגעריסן פון די. פאראייניגטע שטאטן אבער איז א חלק פון די פאראייניגטע שטאטן זעט מען דא א געוויסע בארג וואס איז היפש הויעך יא ס'שטעקט זיך ארויס פונעם וואסער א הויעך פון בערך פֿיר טויזנט צוויי הונדערט מעטער בערך דרײַצן טויזנט און אַכט הונדערט פיס אבער די אבער אונטערן וואסער גייט די גייט די בארג ווייטער און אויב רעכנט מען באמת דעם בארג פון אונטן ביזן פון אונטן ביים גרונט פונעם וואסער ביז אויבן ביים שפיץ העכער די וואסער ווי ס'שטעקט זיך ארויס איז די בארג הויעך ארום צען טויזנט מעטער, ס'איז בערך צוויי און דרײַסיק טויזנט אַכט הונדערט פיס, דאס הייסט אז די העכסטע בארג אויף די יבשה איז די מאונט עווערעסט וואס געפינט זיך אין אזיע אין שכנות פונעם לאנד נעפאל, איז די עווערעסט איז הויעך בערך אַכט טויזנט אַכט הונדערט און פֿופֿציק מעטער, בערך אביסל מער ווי נײַן און צוואַנציק טויזנט פיס, איז יענע יענע בארג וואס הייסט נישט די העכסטע בארג אין די וועלט ווייל אונז רעכן מיר נאר די שטיק וואס אונז זעהן מיר פאר די אויגן וואס עס שטעקט זיך ארויס פון די וואסער אבער אליבא דאמת איז עס איין גרויסע הויעכע בארג די וואסער האקט אים אראפ אינמיטן אבער די בארג גייט ווייטער אונטן לפי זה איז יענע בארג מאונא קיע אין האוואאי איז אפאר טויזנט פיס העכער ווי דעם בארג עווערעסט די פרידאם טאוער, די העכסטע בנין אין ניו יארק, וואס האט ערזעצט די טווין טאוערס, איז אום פֿינף הונדערט זעקס און פֿערציק מעטער הויעך, טויזנט זיבן הונדערט זעקס און זיבעציק פיס, מען רעכנט דא אויכעט די אנטענע, די שטעקן וואס שטייט ביים שפיץ. די פרידאם טאוער גייט אריין צוויי מאל נאר אין די חילוק פון הויך אויף וויפיל יענע בארג אין האוואי איז העכער ווי די עווערעסט, ווי די בארג עווערעסט. איז דאס נישט נאר מיט נישט נאר פון מיט מיט הויך געווינט די ים איבער די יבשה נאר אויך מיט טיפענישן דאס הייסט טיפע טאלן אין דער ערד איז די טיפסטע טאלן אינעם וואסער איז סאך טיפער ווי די טיפסטע טאלן אויף דער ערד איז די פון די טיפסטע פלעצער וואס זענען דא אויף דער ערד, איז אין די, מען רעדט נישט פון אז די פלאץ בעצם איז נידריג אין פארגלייך צום ים, נאר מען רעדט א טאל ממש, אזוי ווי א שפאלט אדער א לאך אין טיף אריין אין דער ערד, איז למשל די גרענד קעניאן אין דעם אין מזרח פון די פאראייניגטע שטאטן, איז פון די טיפסטע פלעצער אויף די וועלט. און די טיפסטע חלק, די טיפסטע טאל, אינעם וואסער וואס געפינט זיך, ס'הייסט די טשעלענדזשער דיעפ און ס'געפינט זיך אינעם פאסיפיק אושען, אינעם מערב פונעם פאציפישן אקעאן, מיר זאגן די אומגעגנט פון יאפאן, די פיליפינס און פאפאיא ניו גיני. יענץ איז זעקס מאל אזוי טיף ווי די גרענד קעניאן. ס'איז אזוי טיף אז, לאמיר צוריקגיין צום בארג עווערעסט, יא, אונז האמיר פריער געכאפט מיט אים א שמועס, מען האט אים גענוצט אלס א אילוסטראציע, אז די עווערעסט וואלט געקענט אריינגיין אין יענעם פלאץ, אין יענעם טאל, און וואלט נאך אלץ געבליבן מיט איבער צוויי קילאמעטער פון וואסער העכער זיך. דאס הייסט אז אויב די טשעלענדזשער דיעפ, די טאל, וואלט ארויסגענומען געווארן פון וואסער און עטס וואלט מען אים אוועקגעשטעלט אויף די יבשה, וואלט ער געווען אזוי טיף ווי ווי די ווי א געווענליכע קאמערשל פליגער איז הויעך. אזא מין דיסטענס, אזא מין טיפקייט רעדט מען. קומט אויס צו א קארגע זעקס און דרײַסיק טויזנט פיס אדער עלף טויזנט מעטער, און די וואסער האט האט נישט נאר בערג און טאלן מיט חיות מיט פיש מיט וועלדער אפילו, נאר עס איז דא דארטן אפילו וואסערן, עס איז דא וואסערן און לעיקס, און טייכן, אין די אינעם ים הגדול אליין. נו, וויאזוי געשענט אזא זאך? וויאזוי איז דא א טייך אין א טייך? וויאזוי איז דא א טייך אינעם וואסער? נאר אקעי, סתם א וואסער קען מען פארשטיין, לאמיר זאגן אז ביי איין פלאץ איז די וואסער קעלטער, ס'מאכט זיך א סיבה אז דא דא א מאסע פון וואסער וואס איז קעלטער, און זיי האלטן זיך צוזאמען, ארום און ארום איז דא ווארעמערע וואסער וואס איז מער צושפרייט, אקעי לאמיר דאס אנרופן א וואסער פארזאמלונג פאר זיך, א לעיק אינעם וואסער, אבער וויאזוי איז דא וויאזוי מאכט זיך אבער א טייך, וואסער וואס לויפט אינעם אושען, אינעם ים הגדול, די תירוץ איז ווייטער די אושען איז דארט ס'איז דא דארטן זייער אסאך זאלץ, און ס'איז דא דארטן נאך מינעראלן, נאך זייער ס'איז דא צענדליגע מינעראלן וואס מען נוצט דא אויף דער ערד, רוב, רוב מינעראלן אייגנטליך פון וואס אונז ווייס מיר, וואס אונז נוץ מיר, רוב פון זיי געפינען זיך אויכעט אינעם וואסער. איז ווען זאלץ באגעגנט זיך מיט געוויסע אנדערע מינעראלן, ווערט עס זייער זייער געדעכט, און ס'מאכט דאס וואסער, ס'איז גענוג אויסגעמישט אינעם וואסער, דאס הייסט אז די וואסער ווערט מער געדעכט. איז ווען די וואסער ווערט מער געדעכט, האסטו א מאסע פון וואסער וואס איז מער, מער שווערער, לאמיר אזוי זאגן, שווערער ווי די וואסער ארום און ארום, ממילא קען ער מאכט ער שבת פאר זיך, ער נעמט זיך זיין הייבט אן כאפן א שפאציר, און און די וואסער ארום קען אים נישט אניאגן, ווייל ער איז אזוי ווי א שווערע געדעכטע זאך פאר זיך, און אזוי מאכט זיך א טייך, א ערנסטע טייך, ערנסטע טייכן לויפן אונטערן וואסער, און ס'איז א טייך לכל דבר, שטאט צו לויפן נאר אין א. אין אזא לאך צי א שפאלט אין דער ערד לויפט עס אין א לאך אדער א שפאלט אינעם וואסער. אויף דעם אופן זענען אין די אינעם ים הגדול זענען דא אפילו וואסערפאלן, water falls, אויף דעם אופן, ס'לויפט א טייך און אינמיטן קומט עס אן לאמיר זאגן צו אזא פעלז א שטיין א שטיק אזוי ווי א א לאך אראפ טיף און די וואסער פאלט דארטן אראפ, דאס איז אין אנדערע ווערטער א water fall, וואסער לויפט אויבן און אינמיטן ענדיגט זיך די זאך, יא די ערד לויפט אים אויס. און ס'גייט אזא ס'גייט אזוי ווי שיעף שיעף אראפ, און די וואסער לויפט אהין, זעלבע זאך געשענט אינעם וואסער אינעם ים הגדול, און אייגנטליך די גרעסטע וואטערפאל, די גרעסטע וואסער פאל אויפן כדור הארץ, אויף אונזער פלאנעט, געפינט זיך אינעם וואסער ים הגדול, אין די אומגעגנט פון דענמארק, און יענע פאל געבט ארויס אז דארטן לויפט דורך, ס'פאלט אראפ אין אנדערע ווערטער הונדערט מאל מער וואסער פער סעקונדע ווי אין די גרעסטע וואטערפאל וואס איז דא אויף דער ערד, אויף די יבשה, הונדערט מאל מער וואסער פער סעקונדע. סאו די תורה ווייסט מען ווערט צוגעגליכן צו וואסער, תורה ווערט צוגעשטעלט צו וואסער, און חזל זענען עס מסביר, דאס קומט פון א פסוק אין ישעיה נ ה, הוי כל צמא לכו למים. דער פסוק איז אין איינע פון די קאפיטלעך וואס ווערן גערופן אינאיינעם די נחמות פון ישעיה, עס זענען די קאפיטלעך פון מ' ביזן, פון קאפיטל מ' ביזן סוף. און ווי די רדק איז מסביר רעדט מען דארטן פון לעתיד לבוא, לעתיד לבוא וועט די גאנצע וועלט פארשטיין אז די אמת וויאזוי מען דארף זיך פירן און וואס מען דארף טון ליגט ביי אידן, און אלע וועלן קומען, וועלן קומען צו לויפן צו קיין ירושלים פרעגן אידן וואס דארף מען יעצט, וואס זאגט דער אייבערשטער דארף מען יעצט טון, און זיי וועלן אזוי זוכן דעם אמת, עס וועט זיי ממש נאגן, זייער נפש וועט פילן א דארשט פאר ידיעה און הבנה, אינעם רצון השם, אזוי ווי א מענטש וואס איז דארשטיג דארשט פאר וואסער, און פונקט ווי וואסער קאסט נישט קיין געלט, און בדרך כלל, בפרט היינט קען מען עס זייער גרינג פארשטיין, מען, רוב רובו וועלט האט וואסער וויפיל מען דארף צו די האנט, און מען כאפט אפילו נישט אז מען נעמט, מען געבט א דריי דעם קראן, וואסער קומט ארויס, מען טרינקט, ס'געשעט אזוי ביי אינסטינקט שוין, ס'איז אזוי גרינג און אזוי פשוט און מען איז אזוי ווייניג משים לב צו דעם, אזוי ווי אמאל א מענטש ס'איז סתם אז ער אטעמט איז פונקט ווי די וואסער איז גרינג און צוטריטליך און קאסט נישט קיין געלט, וועלן אידן אויכעט גערן לערנען פאר די וועלט וואס דארפסטו יעצט טון מ'עט זיי לערנען די דבר השם אויסלערנען וואס עס דארף זיין די רצון השם מ'עט נישט שפילן קיין חשבונות דערמיט מ'עט נישט מאכן קיין פאליטיק דערמיט מ'עט סתם זאגן מ'עט אויספירן אונז' מיר אויספירן אונזער שליחות און אונזער תפקיד פארוואס אונז זעמיר דא צו זיין א אור לגוים און ווייזן פאר די גאנצע וועלט די וועג צום רצון השם. ברכה און הצלחה.